קאסעט דרײַ, זייט פֿינף, המשך פון דעם בוך פישקע דער קרומער פון מענדעלע מוכר ספרים. איך מיט מיין ווייב זיינען מיר געווען פוס-אָרעמעלייט. איר קוקט מיך עפּעס אָנעט, מיינע ליבע יידן, ביי אייך איז עפּעס שטאַרק קשה. לאָזט זיך דינען, זייט מוחל. אז איך האב שוין אנגעהויבן צו דערציילן, וויל איך געבן צו פארשטיין אייך ווי ווייט איך קען דאס אויכעט. די ארעמעלייט ווערן ווי די סאלדאטן איינגעטיילט אין פיעשע, ווארט נאר, ווארט, עפעס איז דא א פארדרייעניש פון הונדערטער סארטן, א פלאנטעניש פון שווערע נעמען און צונעמענישן. ארעמעלייט וואס דראלען הולכן מיט די רגליים, דער שווארץ יאר זאל זיי וויסן, ארעמעלייט ווי מיסט, עפעס אזוינע און אזוינע, קבצנים דא און דארט, אביונים, דלפנים, מיט אלע פרושים, שלעפערס אין דער וועלט, בעטלערס, בטלנים, מקובלים, און טעלער-לעקער אין דער שטאט, אלע אלע, גאר אן א צאל. ווארט נאר, לאמיר זיך אביסל באטראכטן.

שטאט ארעמעלייט, אזעלכע וואס זענען געבוירן געווארן ערגעץ אין א שטאט, געוויינליך ערגעץ אין דער ליטע, און פעלד ארעמעלייט, די וואס ווערן געבוירן פשוט אויף דער פעלד אין א בויד. זייערע עלטערנס עלטערן האבן פון אייביג אן זיך ארומגעשלעפט. די דאזיגע ארעמעלייט זענען אידישע ציגיינער.

באהאלטענע קבצנים פון בעלי בתים וואס נעמען קצבה און נדבה שטילערהייט. האלבע קבצנים, ווי א שטייגער תלמוד תורה מלמדים אין פיל שטעט וואס זענען האלב מלמדים און האלב בעטלער, און דעסגלייכן אויך שמשים, דיינים, רבנים, איטליכער פון זיי איז האלב דאס וואס ער איז, און האלב דאס וואס אלע אנדערע אידן מיט טארבעס זענען.

מילא וואס מאכט עס אויס, טוט אלטער א זאג און פארקרימט זיך אויף מיר עפעס אזוי ווי איינער מיט א בארד פארקרימט זיך אויף א יונגל ווען ער מאכט זיך עפעס נאריש, אווא, ער האט חלילה פארגעסן אזא וויכטיגע זאך דאס צעטל, און אז מען שטייט ניט אין צעטל קען מען חלילה קיין קבצן נישט זיין. זאגט עס נישט, רב אלטער, שטעל איך מיר שטארק אנטקעגן. אונזערע קבצנים זענען ביי זיך שטארק פארריסן, שרעקליך להוט נאך א פיצל כבוד. לאז איינעם זיך נאר דאכטן עפעס א מינדסטע באליידיגונג, איז ער גרייט צו דערגיין נאך דאס לעבן. באהיט זאל מען ווערן פון א קבצן א שמעלקע. שאַ! זעט איר, אט האב איך מיר טאקע דערמאנט, אן עין הרע, נאך אסאך קבצנים. אייניקלעך ירושלמים, ארץ ישראל אידן, נשרפים, שלאפע, מרידנדיקע מיט כתבים פון דאקטוירים, עגונות, אלערליי מיני אלמנות, מחברים, ניי מאדנע מחברטעס מיט די מאנס חיבורים, נישקשה, דער רוח האט אונז רב אלטער אויך נישט גענומען. מען מעג גאנץ שטארק רעכענען מוכר ספרים אז ס'איז שוין יא אזוי, רופט זשע טאקע אויך אויף אונזערע דרוקער און אלע מיני רעדאקטארס, זיי מיט אלע זייערע ארבעטער זעצער בעל מגיהס שרייבער קארעספאנדענטן, יעמוד עם כל הקבצנים. אצינד רעב אלטער באדארף מען די דאזיגע אלע לייט אויססארטירן, איטליכן אויף זיין ארט אין צעטל, דאכט זיך קיינעם נישט פארגעסן, הא? איי, פע, ר' מענדעלע, מאכט אלטער אויפגעבראכט און הייבט זיך אן צו קראצן, גענוג כ'לעבן מיט אייערע קבצנים, עס בייסט מיר אזש אין דאס לייב, ווי פליי וואלטן מיך אפגעשיט, פון מיינעטוועגן וואלט איר עס געקענט מאכן בקיצור, כל ישראל איין קבצן, און גארנישט. אן עק, א סוף זאל עס האבן.

וואס האט געדרייט דאס מויל, ארויסגעלאזט צעהאקטע צעבראקטע ווערטער, און איך, זיין משורר'ל, וואס האט אים אונטערגעהאלפן אין דער נויט און אים אויס דער מויל ארויסגענומען דאס ווארט, מיט וועלכן ער האט זיך געווארגן. אן מיר וואלט שווער געווען פישקע'ן אליין רעכט צו פארשטיין. דאס בין איך א בעלן צו ווייזן אויף א פראבע שפעטער אביסל. אלטער האט דערביי נישט מער געטאן ווי אונטערגעשטופט מיט זיינע ווערטער. מילא, בקיצור.

זי איז אקעגן מיר ארויס מיט טענות אז זי האט אין מיר גאר אינגאנצן זיך אפגענארט פון אויבן ביז אראפ. אז זי האט מיך געמאכט פאר א מענטשן. זי האט מיך אין דער וועלט צווישן לייט ארויסגעפירט. זי האט מיך פארזארגט מיט פרנסה, געשטעלט אויף א שטייגער, און איך בין איך איר נישט געטריי, טו איר אלץ אויף צופיקעניש. נאר דאס אבער איז געווען זעלטן. איך פלעג מיך נישט וויסנדיג מאכן, אלצדינג אראפשלינגען. געטראכט ביי מיר אזוי איז געוויינטליך דער שטייגער פון א ווייב, אזוי באדארף צו זיין. איטליכן מאן איז דאס ווייב מכבד מיט א ווארט, און אמאל טאקע מיט א קלאפ אויך. קוים איז איר דער כעס אפגעגאנגען איז ווייטער געווארן שלום, פישקע ווייטער שטארק חשוב. זי פלעגט ארויף לייגן איר האנט מיר אויפן אקסל, זאגן היידא פישקע, מיינער גייט פאראויס, זי הינטער מיר, אונז ביידן איז עפעס גוט אויפן הארצן, אט אזוי האבן מיר זיך גערוקט און געקראכן. ביז באלטע האבן מיר זיך געשלעפט עפעס גאר א לאנגע צייט און פארשפעטיגט דעם יריד דארט וואס קלינגט אין דער גאנצער וועלט. מיין ווייב איז געווען אויסער זיך, שרעקליך זיך גע'ערגערט, גלייך ווי זי וואלט פארלוירן תרפ"ט אלפים טאלער. איך טרייסט זי און דרינג איר אלץ,

איינגעזונקען ווער דא אין דער בלאטע און ווארג זיך מיט דיר דיין שטאט, מיט דיין בלאטיגער באלטע. ר' אלטער, ס'איז דא! לאז איך פלוצלינג ארויס הויך אויפן קול. כ'האב מיר דערמאנט נאך א סארט קבצנים. קבצנים באנקירן. א גרויסע מציאה כ'לעבן, מאכט אלטער קנאקנדיג מיט דער צונג. צעצעצעצע! פון מיינעטוועגן מעגן זיי אפילו נישט געדאכט ווערן. איינעם פון די דאזיגע לייט, שמחה'לע דער לעבעדיגער, קען איך אין גלופסק זייער גוט. ביי אים אין א באזונדער בוך שטייען פארשריבן אלע הייזער אפגעטאקסירט, וויפיל הכנסה באדארף אים דורכ'ן יאר איטליכס הויז אריינברענגען. די הייזער זאגט ער זענען מיינע, צאלן מיר צינז, גאנץ גלופסק איז מיין קאנטאר. זיין שטייגער איז איטליכן טאג צו גיין אין א געוויסן טייל הייזער. ער קומט אריין אין א שטוב לעבעדיג מיט ברייטקייט, גיט מען אים באלד די נדבה איז גוט, ווען נישט זאגט ער א גוטן טאג, נישקשה איך וועל פארשרייבן אויף אייך א חוב, און לויפט לעבעדיג געשווינד ארויס.

פישקע הייבט אן אויף זיין שטייגער, איך העלף אים אונטער אויף מיין שטייגער, און די מעשה דערציילט זיך ווייטער אזוי. דער וועג אונזערער איז נישט געווען קיין גלייכער. פון איין שטאט צו דער אנדערער, אלץ ווייטער, ווייטער, נאר וואס דען, מיר פלעגן קריכן, אהין און אהער זיך דרייען אין אלע זייטן ווי ס'איז אונז אויסגעקומען. איינמאל זענען מיר מגולגל געווארן עפעס אין א שטאט, וואס הלוואי דער רוח זאל מיר געווען כאפן פריער איידער איך בין אהער געקומען. צו דער שטאט אליין האב איך נישט אפילו פארקערט, זי האט אנטקעגן מיר גענוג יוצא געווען, מיך געלאזט ארומגיין מיט אלע כבוד'ן אין די הייזער, נאר דארט האב איך מיר באגעגנט מיט מיין מלאך המוות, געקוילעט זאל ער ווערן אן א מעסער, א קרענק אים אין די ביינער, אָט װי אַזױ ס'איז געשען. אין יענער שטאָט, װוּהין מיר זײַנען געקומען, איז געשטאַנען קאָניצע, פֿעלד־אָרעמעלײַט מיט בױדן. ס'איז געװען אַ מרידה, באַלעבעסלעך פֿון הײַנטיקער װעלט האָבן דאָרט אױפֿגעטאָן נײַעס, אַז אָרעמעלײַט חוץ אַלטע, קראַנקע און ביטערע קאַליקעס, נישט צו געבן גאָרנישט.

וואו מען האט מכבד געווען געזונטע ארעמעלייט וואס זענען געקומען צו גאסט מיט עפעס א מלאכה, צו דרייען שטריק, צו נייען זעק, און געגעבן זיי דערפאר עסן. ארעמעלייט האבן אנגעהויבן זעלטענער זיך אהינצואווייזן. די קאניצע וועלכע מיר האבן דארט געטראפן איז געווען שטארק אויפגעבראכט אנטקעגן דעם דאזיגן איינפיר. פלאם פייער! געוואלד! האבן זיי אלע געשריגן, ס'איז שוין גאר קיין וועלט נישט! וואו איז דאס אידישע רחמנות? אויס אידישקייט כ'לעבן. איינער א רויטער, א געזונטער, א קרענק אים אין די ביינער, האט געפירט דאס רעדל און געשריגן מער פון אלע, ס'איז סדום! נאר סדום! פארוואס קומט עס די נגידים זאלן זיך זיצן ווי די פריצים רואיג און אנדערע זאלן אויף זיי הארעווען? זייער גוטס איז דען נישט יענעמ'ס מי, יענעמ'ס פראצע, יענעמ'ס שווייס? אַלײן זענען זײ בײַ זיך אָפּגעפֿײַנטע מענטשלעך, היטן אָפּ מיט זײער נפֿשל און װילן אַלץ יענער זאָל אַרבעטן. אַ נגיד, װאָס מער דיק, געזונט ער איז, װאָס מער זײַן בײַכל איז גרעסער, איז ער אַלץ מער פֿאָרנעם, מער פֿײַנע בריה. אונדזער אײנער אַקעגן מוז מיט זײַן געזונט זיך נעבעך באַהאַלטן, זיך שעמען װי אַ גנבֿ, איטלעכער שרײַט אױף די צײן, פֿאַר װאָס גײט אַזאַ געזונטער נישט אַרבעטן?

אָװנטצײַט, באַדאַרף איך גראָד גײן אין גאַס פֿאַרבײַ דעם שולהױף, אין דרױסן איז טונקל, און מענטשן אַ סך אָן עין-הרע דרײען זיך דאָרט אַרום. מיט אַ מאָל, קומט מיר פֿון דער זײַט-גאַס אָן צו די אױערן עפּעס אַ װײנענדיק קול מיט אַ געבעט, װאָס קען רירן אַפֿילו אַ שטײן, אָפּשטעלן זיך, דערהער איך

מײַן װײַב שטאַרבט און לאָזט מיר אױף די הענט אַ פּיצל קינד. אױ, װיסט איז דיר, קלײנע בידנע יתומעלע, פֿינסטער איז דיר אָן אַ מאַמען! אַ-אַ, שאַ-שאַ, װאָס זאָל איך דיר נעבעך טאָן? איטלעכער, װאָס גײט פֿאַרבײַ, גיט אים עפּעס אין דער האַנט. אַ טײל װײַבער װענדן זיך צו אים אױך מיט אַ װאָרט און ער אַלײן אין אײן אָטעם,

אוי, וויסט איז דיר, מיט א קוועטש אויף דעם ווארט דיר, גלייך ווי מיך מיינט ער. איך כאפ מיך ביי דער האנט פאר ווייטאג, שפרינג אפעט דערשראקן אין דער זייט און בלייב שטיין עטליכע רגעס פארגאפט. דער וויסטער טאטע דרייט זיך אויס באלד צו מיר, איך קוק אים גוט אן און בין פארצאפלט געווארן. פאר היינט וועט גענוג זיין, קום, נא האלט אביסל דאס קינד, זאגט ער און שטופט מיר אריין אין דער האנט דאס קישעלע. דאס קליינע יתומ'עלע זעה איך איז עפעס א ליאלקע, איינגעוויקלט אין שמאטעס, און דער וויסטער טאטע איז דער רויטער ממזר פייבושקע, א קרענק אים אין די ביינער. ער האט עס געמאכט ווי א בריה, געוויינט, געקרעכצט פאר זיך און געפישטשעט, זיך פארגאנגען אויך פאר דעם קינד. אט אזוי מוז מען, רופט ער זיך אן, מיט די נארישע אידישע קינדער האנדלען. ווילן זיי נישט געבן מיט גוטנס, מוז מען ביי זיי נעמען מיט קונצן. אן דעם גייט עס נישט.

ער פלעגט זיך כאפן צוטראגן איר אז זי האט עפעס באדארפט און ליב געהאט זי צו באדינען. ביסלעכווייז האט ער אלץ צו איר זיך אריינגענארט, ביז ער איז געווארן מיט איר א שמעלקע. ער פלעגט אפזיצן מיט איר שעהנווייז און פלוידערן, אריינווארפן אין דעם שמועס גראבע נישט קיין שיינע ווערטלעך. מיינע פלעגט פארשטעקן די אויערן און נישט וועלן דאכט זיך הערן, און אַז ער פֿלעגט זי אַ מאָל אין טאָג אַרײַן לױבן, זי איז אַ יאָדערדיקע, אַ פֿעטע, אַ לױטערע, אַ פֿלײשיקע ייִדענע, אַזעלכע, װי ער האָט ליב, פֿלעגט זי אים אָפּזידלען אַ פּאַטש טאָן אױפֿן רוקן און דערבײַ טאַקע לאַכן. איך פֿלעג אױך לאַכן, אַ מאָל טאַקע מיט װערעם, נאָר באַלד טאַקע מיר באַטראַכט צוריק, װאָס האַרט מיך אַ פּלױדער-זאַק? מאָרגן, איבערמאָרגן װעט מען גאָר זײַנער פּטור װערן. מיר צעגייען זיך, איטלעכער אין אַן אַנדער זייט, און אייביק וועט מען זיין פּרצוף פּנים נישט אָנקוקן. און ווייטער אין די הייזער גייט נאָך, גייט נאָך מיין ווייב, געלעבט דער אייבערשטער, מיט מיר. אים, דעם ממזר, ווען ער נעמט זי אָנעט ביי דער האַנט און וויל זי פירן, שטופּט זי אָפּעט מיט אַ בייזער, גייט אייך, גייט, פֿע! איך בין אַן אשת איש, האָב ברוך השם מיט וועמען אין די הייזער אַרומצוגיין. אויף מאָרגן, נאָך דער באַגעגעניש מײַנער מיט דעם רױטן ממזר, װי ער האָט זיך פֿאַרשטעלט פֿאַר אַ װיסטן טאַטן, בין איך מיר געגאַנגען אין די הײַזער אַלײן. מײַן װײַב האָט אױפֿשטײענדיק אין דער פֿרי זיך געקלאָגט, עפּעס איז זי נישט מיט אַלעמען, עפּעס ציט זי זיך אַלץ און גענעצט, עס מוז זײַן אַ גוט אױג, און איז דעריבער געבליבן אין דער הײם. איך אַלײן בין אױך געװען עפּעס לא-עליכמדיק, ס'האָט מיך עפּעס געשלאָגן אַרױף. היינט איז מיר טאקע געווען אומעטיק איינעם אליין צו גיין אן מיין ווייב, ס'איז מיר ווי עפעס אפגעגאנגען, איך לייקן נישט אז זינט דער ממזר האט זיך צוגעשארט צו מיין ווייב און מיט איר געטריבן קאטאוועסלעך איז זי מיר געווארן טייערער, עס האט מיך אמאל אפילו פארדראסן, געברענט ווי א פייער, נאר דערביי טאקע, איך ווייס נישט פארוואס, האט מיך צו איר עפעס געצויגן. געצויגן ווי א כישוף, עפעס איז געווען ווי זאל איך אייך זאגן א געשמאקער שמארץ ווי פון א בלאטער בשעת קראצנדיג אים אמאל אויף מיין לייב, ס'איז א שמארץ מיט הנאה האבן, ביידע זאכן אינאיינעם. ס'איז געווען א געמלאכהטע אין די הייזער ארומצוגיין, גארנישט דער טעם וואס אן אנדער מאל. איך האב עס אפגעמאכט בקיצור שבשתך, שיעור ביעור און מפליא לעשות, און מיך אפגעפארטיגט באצייטנס. אריינקומענדיג אין הקדש האב איך געטראפן מיין ווייב זיצנדיג מיט דעם ממזר און זיך עפעס געשושקעט. דאס פנים האט איר געפלאמט, זי האט געהאלטן דעם קאפ אפגעבויגן צום ממזר, זיך צוהערנדיג צו זיינע רייד, און א זיסער שמייכל איז איר פון די ליפן נישט אראפ. ביי מיין צוקומען צו איר מיט א פרעג וואס זי מאכט, האט זי געטאן א כאפ געבליבן אקעגן א רגע אן לשון און נישט געוואוסט וואס צו טון. דערנאך טאפט זי מיך אנעט ווי איר שטייגער איז געווען און מאכט צו מיר אזוי, ווייסט דו פישקע וואס? איך בין קראנק. דאס איז נישט קיין גוט אויג, דאס איז מיר געקומען פון צופוס גיין. די רופאטע וואס גייט אריין האט מיר געהייסן גיין אין באד, מחילה, אויסשמייסן זיך, לאזן זיך שטעלן באנקעס, גוט אויסרייבן זיך אויף דער נאכט און שוויצן, ניין פישקע, צופוס ווייטער קען איך נישט גיין. ר' פייבושקע איז אזוי גוט, אזוי פיין, און וויל אונז נעמען מיט זיך אין בויד. וואס טוט מען פישקע? וואס זאגסטו? הא? דער ממזר א קרענק אים אין די ביינער אריין, האט מיר געקוקט עפעס מיט אזא אייגעלע, מיט אזא שמייכעלע וואס האט מיר געשטאכן. עס האט מיר פארקלעמט ביין הארצן, ס'איז מיר געווען צומוט ווי א יונגל וועלכער דער רבי הייסט זיך לייגן אויפן בענקל אים אפצושמייסן. איך האב געמאכט א היפשע וויילע מיט דער צונג, עפעס אן ווערטער, און נישט געוואוסט וואס צו זאגן. וואס שווייגסטו? וואס ענטפערסטו נישט?

אַז מײַן װײַב האָט געעפֿנט אַ מױל, פֿלעגט מיר אין בױך קאַלט װערן. איך בין געשטאַנען צעקאָכט, דערשלאָגן און דערהרגעט. װי מיר איז דענסטמאָל געװען אױפֿן האַרצן, װײסט נאָר אײן גאָט װאױל! װאָס האָב איך געקענט טאָן? כ'האָב אָנגעבױגן דעם קאָפּ און געמאַכט צו מײַן װײַב, שאַ! שרײַ ניט! ערגער דיך נישט אַזױ, שאַ! דו װעסט פֿאָרן! פֿאַר װאָס נישט? אָט אַזױ רעד, זאָגט מײַן װײַב שױן װײכער, פֿאַרװאָס-זשע אַז מע רעדט צו דיר שטײסטו װי אַ לײמענער גולם און ענטפֿערסט נישט קײן װאָרט? יענער איז אַזױ גוט, אַזױ פֿײַן, װיל אונדז מיטנעמען אומזיסט, און ער זאָל דאָס כאָטש זאָגן אַ דאַנק. שעמען מעגסטו זיך אין דײַן װײַטן האַלדז, דו גראָבער יונג אײנער! װאָס האָב איך געקענט מאַכן? כ'האָב געמוזט טאָן דאָס אױך, זאָגן דעם ממזר אַ דאַנק. רב אַלטער, נאָך אײנער! טו איך אַ זאָג הױך אױף אַ קול. וואס איז ר' מענדעלע, נאך א מציאה? מאכט אלטער צו מיר מיט א געשפעט. נאך א פרישן סארט קבצנים האט זיך געפונען? גאט מעג כ'לעבן שוין באשערן בעסערע מציאות, גענוג שוין קבצנים. ניין ר' אלטער, איך מיין גאר נאך איין חיים חנא חיה טריינעס וואס ציטערט אזוי פארן ווייב. אונזער פישקע, ס'דאכט זיך מיר פלעגט פון זיינער כאפן אמאל אויך הייסע פעטש.

זי איז אַרױס מיט אַ רעש, אַ געפּילדער, מיט אַ שילטן, פֿלוכן פֿון אַ סך מײַלער און אַ סקריפּערײַ פֿון רעדער. עס האָט זיך געשאָטן איף דער שטאָט טײטע קללות, פֿאַרברענט זאָל זי װערן, די בעלי-בתּים זאָלן צענמאָל אין טאָג פּגרן פֿאַר הונגער און װי נשׂרפֿים אין דער װעלט זיך אַרומשלעפּן. דרײַ בױדן זײַנען געװען פֿול אָנגעזעצט מיט אַלערהאַנט פּאַרשױנען.

דער אַנדערער װאָס זײער האָט זאַלאַבערט אַ קאַפּאָרעניצקע, געגנבֿעט אַ הון. דער דריטער װאָס זײער האָט געלקחנט קלינגערס. דער דריטער װאָס זײער האָט געלקחנט קלינגערס, אױסגעכאַפּט געלט און אין די גאַרגאָלעס אַרײַנגערוקט. און דער פֿערטער װאָס זײער האָט געבאַלדאָװערט אַ יאָלד, געהרגעט, געשלאָגן אײנעם באַלעבאַטיש קינד, נגידים פלעגט מען של שילטן אויף וואס די וועלט שטייט, גלאט אזוי זיך פאר גארנישט. איך קען אייך שווערן אין טלית אין קיטל אז זיי האבן די נגידים אסאך מער פיינט ווי נגידים זיי. א נגיד האט ביי זיי געהייסן עפעס אזויפיל ווי פיאווקע, צעשטאפטע קישקע, פארשטאפטער קאפ און פארשטאקט הערצעלע, פארשייט בן יחיד'ל,

איך פלעג הערן א שמועס פון בחורים מיט מיידלעך ווי זיי טרייבן קאטאוועס און רעדן זיך שידוכים. איין בויד האט זיך משדך געווען מיט דער אנדערע. די קונסט פון פארשטעלן זיך איז ביי דער כאליאסטרע געווען שטארק געהויבן. עס האט געטויגט צום עסק.

געקאָכטע אַרבעס, באָב, פֿלױמען, װאָס נאָר ער האָט ערגעץ דערטאַפּט. איך האָב מיך אָבער באַטראַכט, כאַפּט דיר דער װאַטנמאַכער, װאָס קען עס מיר אַרן? קעכל זי, קאָשקע זי, װאָס קענסטו דערמיט מײנען? װאָס? גאָרנישט, אַז ס'איז אַן אשת-איש, מילא איז דאָך אָן סכּנות.

און דעריבער ווייל איך האב אזוי מיר געטראכט האב איך שטארק באגערט לערנען הלכות ארעמאן מיט אלע פיטשיווקעס, בכדי מיין פלוניתטע דערמיט געפעלן, און געמאכט דעם עסונג שוין גאר קיין מעשה ניט. איך האב מיך שוין אויסגעלערנט ווי אריינצוקומען אין א שטוב. די קונסט באשטייט דערין, אריינקומען זאל מען מיט א רוגזה, אנגעברוגזט, און מאנען די נדבה ווי א חוב, מען זאל קריכן, ארויפקריכן אויבן אן און פארקריכן אזש אין דער ספאלניע אויפצוזוכן דעם באלעבאס אדער די באלעבאסטע דארט. אין דינגען זיך בין איך געווען א מייסטער, איין בריה אין דער וועלט. דער גאנצער שכל שטעקט דערינען, קיינמאל באדארף נישט געפעלן וויפיל מען גיט. גיט מען א שטיקל ברייט, זאל מען בעטן עפעס געקעכטס, אביסל בארשט. גיט מען געלט, זאל מען בעטן א העמד, אלטע תחתונים,

אין הילכות ארעמאן פישקע מעגסטו ביי מיר די רובעס הייצן, איך קען מאכן די שפיל אַכציק טויזנט מאל בעסער פון דיר, און אז איך האב מיר אריינגענומען אין זינען די פרנסה מיט דיין בלינדער וועט מסתמא שוין זיין רעכט. נישקשה, איך וועל דיך מיט גאט'ס הילף שיין פארזארגן. ער האט צו מיר זיך גענומען און געמאכט אויס מיר א קאטער, איך בין מיאוס אראפגעפאלן ביי מיין ווייב און געהאט ביי איר א פנים ווי א חוזק. קיין אנדערע ווארט האב איך פון איר נישט געהערט, נאר ווי געשוואלן ווער. לייג אנעט מיט דעם קאפ, ווערים זאלן דיך עסן, דו פרעסער, יונגאטש איינער, דו אזוינער, אזוינער און אזוינער. דער ממזר קיין תחיית המתים זאל ער ניט אויפשטיין האט אלץ אויף מיר געגראבן און מיר געטאן צום טויט, ביז איך בין ביי איטלעכן געווארן צו שאנד און געשפעט. אלע בוידן האבן לסוף מיט מיר געהאט צו טון. וואס א מינוט איז איבער מיר געפאלן אן אפצויי, וואס א רגע האב איך געהייסן מיט אן אנדער צונעמעניש. איטליכער האט מיט מיר געטון וואס זיין הארץ גלוסט. איך בין געווען דאס כפרה הינדל. האב איך אמאל מיך געבייזערט פאר צרות, פלעגט עס איטליכן אונטערטראגן. זעט נאר, האט מען געכאפט ווי דעם נגיד האט זיך צעיאכמערט, ער וועט שוין באלד פלאנכענען. האב איך מיך אמאל באוואשן מיט טרערן פאר ווייטאג פון די קלעפ וועלכע איז מיר אריין, פלעגט מען זאגן וואס איז מיט דיר אזוי אזוי די שמחה פישקע, וואס האסטו זיך אזוי אזוי צולאכט מיט די ציין, זעט נאר עולם ווי פישקע לאכט, דערלאנגט אים אידישע קינדער פלעגט זיך הערן דעם ממזר'ס קול, דערלאנגט אים, נעבעך א טעלעמענטשע צווישן די ליטקעס, א רייב איבער די לאפעטקעס דאס איז א רפואה צום לאכן, אויב חלילה עס וועט ניט העלפן באַדאַרף מען אים גלעטן די האָר, אָננעמען ביי אַן אויער און אַריינרוימען אים אַ סוד, דערפון וועט זיך אים שוין שטעלן טרערן אין די אויגן ווי פון אַ כזית מרור. מען מוז דאָך אַ יידן ראַטעווען. אַ מאָל פלעגט מען מיך אַרויסוואַרפן פון דער בוד, און אַז איך בין מיט די קראַנקע פיס געלאָפן נאָך דעם וואָגן ווי נאָר איך האָב געקענט און געמאַכט מיט די זייטן, האָט מען צוגעפּלעסקעט, צוגעפּאַטשט מיט די הענט און געשריגן מיט אַ געלעכטער,

מען באדארף אים פריער אויסגלייכן, גיט אים דארט א צעלעפעטש אין דער דיך, וועט איר זען ווי ער ציט אויס גלייך א פולקע. הכלל אידן, מען האט מיך געפייניגט, מען האט מיר שטארקע יסורים אנגעטון. אוי פלעג איך מיך דערמאנען אין די גוטע גליקליכע יארן וואס איך בין מיר געזעסן ווי א שררה אין באד און געלעבט ווי גאט אין פראנקרייך. וואס איז מיר דיר דען אפגעגאנגען?

אדער דא איז עס געווען, ווי זאל איך עס זאגן, גלאט אזוי פון זיך אליין, עפעס טאקע נאר א כישוף, איר געשטאלט האט מיך עפעס גענומען, א געזונטע, א דיקע, א יאדעדיגע, א פנים אפגעגאסן, ניט אזוי שיין ווי חנעווד'יג. פיל מאל פלעגט זיך מאכן אז פאר גרויסע צרות און הארץ וויטאג האב איך מיר געוואלט א מעשה אנטון, געוואונטשן מיר דעם טויט מיט איר אינאיינעם, היינט, היינט פלעג איך ביי מיר טראכטן, מוז עס האבן אן עק. היינט זאג איך איר, גוט. נאר קוים בין איך צו איר צוגעקומען נאנט און זי האט מיט מיר געמאכט א רעד, אדער ארויפלייגנדיג האנט מיר אויפן אקסל און געזאגט, פיר מיך פישקע, האט מיר אפגענומען דאס לשון און בין עפעס ווי איבערגעביטן געווארן. אין א גוטער שעה איינמאל גייענדיג מיט מיין ווייב אין די הייזער, עפעס מיט א גרינג געמיט, טוה איך א זאג, בתיה, נשמה מיינע, וואס וועט דער תכלית זיין פון שטענדיגן ארומשלעפן זיך? עס פאסט כ'לעבן גארנישט פאר אונז. אין גלופסק האבן מיר ביידע ברוך השם א שטיקל נאמען געהאט. דו מיך האסט ארויסגענומען דארט פון דער באד,

איך בשום אופן ניט. אין גלופסק גייען דאָ הײַנט גענוג אָרעמע לײַט אָן מיר. װאָס אַ טאָג װאַקסן דאָרט אױס פֿריש צאַפּלדיקע קבצנים, שפּאָגל-נײַע מקבלים, באַלעבאַטים, גײען הײַנט דאָרט אײנער צום אַנדערן אין די הײַזער אַרײַן. פֿון מײַנעטװעגן מעג זײַן אַן אַנדער שטאָט אױכעט, ענטפֿער איך צוריק, נשמהניו, קלײַב דיר אױס עפּעס אַ שטאָט, װעלכע דיר געפֿעלט, און לאָמיר זיך דאָרט באַזעצן, אז מען ווייסט דאס איז אונזער שטאט, דאס זענען אונזערע הייזער, אונזערע באלעבאטים, איז עפעס א מזל ברכה, ווי זאגט מען עס, איטליכער הונט אויף זיין מיסט. באלד, פישקע, באלד, מאכט מיין ווייב קלאפנדיג מיט איר האנט איבערן רוקן גאר פריינטליך, לאמער נאך אביסל פארן, לעבן, רייבן זיך אין דער וועלט, ס'איז עפעס גוט, פרייליך, מחיה, האב צייט אביסל פישקע מיט דיין שטאט, באלד, באלד. איר באַלד האָט געדויערט אַ לאַנגע צייט און ס'איז נישט געווען קיין עק קיין סוף. אין דער צייט בין איך איבערגעוועגן אין גענוג שטעט און מיך אָנגעליטן גענוג צרות און פּיין. אין גאַנצן האָב איך עס געהאַט צו פאַרדאַנקען אים דעם ממזר, אַ קרענק אים אין די ביינער אַריין. פישקע טוט אַ זיפֿץ טיף פון האַרצן און בלייבט זיצן שטיל מיט צוגעמאַכטע אויגן. מיר לאזן אים אביסל צו זיך קומען, דערנאך הייבט ער ווייטער אן, און די מעשה דערציילט זיך אזוי. ט ז. צו דעם צונעמיש נגיד האב איך אין דער לעצטער צייט באקומען נאך א נייעם טיטל, מקבל. דעם דאזיגן טיטל האט מיר געגעבן דער ממזר פארכאפט זאל ער ווערן, און אזוי האט איטליכער פון דער כאליאסטרע מיר גערופן פישקע מקבל.

די דאָזיקע אַלע צעקראָכענע נפֿשות, פֿלאַקסעדריגעס, האָבן זיך גענומען דוד המלכס תּהילימל און מאַכן מיט אים די שפּיל. דוד המלך זאָל געווען פֿריִער וויסן, צו וועמען אין די הענט זײַן תּהילימל וועט אַרײַנפֿאַלן, וועלכע פּרנסות די פֿוילע פֿאַרשימלטע לאַפּנמיצלעך מיט די אויסגעווייקטע פּנימלעך וועלן דערמיט מאַכן, וואָלט ער עס גאַנץ זיכער נישט געמאַכט.

אין הלכות ארעמאן ווייס ער נישט מאי דקאמרי רעביצן, נישט קיין מענטש ווי עס געהער צו זיין, איר וועט נעבעך האבן פון אים א פארפוילטע גאל, איי אזא באסי, איך זאל האבן אזא באסי, א גליק ווי איך בין א איד, א גליק וואלט איך מיט אייך געמאכט. נאָר די אַלע מיטל, וועלכע דער ממזר האָט געברויכט אָנצומאַכן צו מאַכן צו מיט מיר, מיט מײַן ווײַב, אַ בייז לעבן און מיך דערווײַטערן פֿון איר דורך רכילות, וואָס נישט געשטויגן, נישט געפֿלויגן, איז אים לסוף געראָטן צו פֿאַלן גאָר אויף עפּעס נײַס. ער האָט מיך פֿאַרמסרט פֿאַר מײַן ווײַב, אָנגערעדט אויף מיר שטילערהייט, אַז איך שדכן מיך עפּעס צו אַ מיידל פֿון אַ בויד און מאַך מיט איר עפּעס צו פֿיל חן. צווישן דער כאַליאַסטרע האָט זיך געפֿונען אַ האָרבאַטע מיידל, מיט וועלכע איך האָב אמת טאַקע ליב געהאַט צו שמועסן זייער אָפֿט, און, האַ, וואָס איז דאָס פֿאַר אַ מיידל עפּעס? פֿאַל איך און אַלטער פֿישקען, אין די רייד אַרײַן. האַ, פֿישקע, זײַ זיך מודה! דאָס מיידל איז געווען אַ ווילד פֿרעמדע אין בויד, און זי האָט נעבעך גענוג זיך אָנגעליטן, גענוג אָפּגעקומען אין אירע יונגע יאָרן.

מיר האָבן געבעטן פֿישקען אונדז קלאָר מאַכן, װער איז דאָס מײדל און װאָס מיט איר האָט זיך אַזעלכעס געטראָפֿן, אַז איר בעט מיך אַזױ? האָט פֿישקע אָנגעהױבן, נאָכדעם אַז ער האָט מיט אַן עק אַרבל אױסגעװישט די אױגן, אַז אײַך איז נאָך נישט נימאס געװאָרן הערנדיק מיך, װעל איך אײַך צוליב טאָן און דערצײלן, װי װײַט נאָר איך קען. הערט, זײַט מוחל און האָט קײן פֿאַראיבל נישט, אױב בײַ מיר װעט עס אױסקומען נישט גלאַט. דאָס מײדל איז געװען נאָך אַ קינד, אַז די מאַמע איר האָט זי געבראַכט קײן גלופּסק אינאײנעם מיט אַ קלימקל זאַכן און אַלטע בעבעכעס. דאָס קלימקל האָט זי אָפּגעװאָרפֿן דאָרט ערגעץ אין אַ שטיבל בײַ אַן אַלטער ייִדענע, אַ מכשפֿהטע. אַ פּנים, דאָס איז געװען אַ מעקלערין פֿון דינסטן. די אַלטע ייִדענע פֿלעגט אַװעקגײן מיט דער מוטער, איבערלאָזן דאָס קינד אײנע אַלײן, אָן עסן, און פֿאַרפֿאַלן װערן אױף אַ גאַנצן טאָג. אז דאס קינד האט איינמאל געוויינט, געצאפלט, מאמע, נעם מיך מיט אויך מיט זיך, האט די אלטע מכשפהטע אויף איר זיך שטארק געבייזערט, מאכנדיג צו דער מוטער, חלילה! מען טאר פון איר גארנישט וויסן, עס קען שאטן צום עסק. אין עטליכע טעג ארום, האט די מאמע זי גענומען און גאנץ שטיל זי אריינגעפירט למזל אין א קיך ערגעץ אין א באלעבאטיש הויז. עס האט נישט געדויערט לאנג איז זי מיט דער מאמען איבערגעגאנגען ערגעץ אנדערשוואו אין א קיך און פון דארט ווייטער אין א נייער קיך, אזוי אז אין א קורצער צייט זענען זיי מגולגל געווארן אין א היבש ביסל קיכן. די מאמע איז מיט איטליכע מאל איבערקלייבן זיך אין א נייער קיך געווארן צו איר אלץ ערגער און שלעכטער. איר טאטן האט זי ווייניג געקענט. פריער אינדערהיים איז ער געווען א זעלטענער גאסט, שטענדיג אונטערוועגנס, און דערנאך דא אין די קיכן האט זי אים קיינמאל נישט געזען. זי וואלט אפילו גאר פארגעסן אויב זי האט א טאטן, ווען די מאמע זאל אים פופציג מאל אין טאג נישט שילטן, בשעת זי פלעגט צו איר אויסלאזן איר שווער ביטער הארץ. און ליגן זאל ער מיטן קאפ, דער שיינער טאטע, פלעגט זי שילטן, פלוכן, דאס ווייב האט ער געפטרט, נאך אזויפיל יאר מי, בויכווייטאג, וואס זי האט געהאט ביי אים, און איר נאך אנגעהאנגען, געהאנגען זאל ער ווערן, א באמבע א קינד אויפן האלז וואס איבער איר קאן זיך אויף קיין ארט נישט איינזיין און באדארף זיך מיט איר שטיקן, באהאלטן. ווארום ווער וויל עס דען האבן ביי זיך א קעכנע מיט א קינד? נישט איינמאל טאקע פלעגט די באלעבאסטע אין קיך אריינלויפן ווען דער ווארמעס איז נישט געווען עפעס אזוי געראטן, און פילדערן, שרייען, פארוואס האט גאט זי געשטראפט מיט אזא קעכנע, וואס שעפט אפ דאס אייבערשטע פון דער יויך און גיט עס איר שיין טעכטערל אוועק?

שאַ! ניט קײן װאָרט! זי האָט שטילערהײט געליטן נעבעך הונגער, ביז מען האָט זיך דערמאָנט אַרײַנשטופּן איר אין הענטל אַ טרוקן שטיקל ברױט, און אַ מאָל אױך אַן אָפּגעלעקט בײנדל אָדער עפּעס אַנדערש, װאָס איז איבערגעבליבן אױף די טעלער. אַ מאָל װידער האָט מען אין איר זיך גאָר פֿאַרגעסן, אַז זי האָט זיך נישט געקענט אײַנהאַלטן און אַ פּיפּס געטאָן.